לעילוי נשמת מרת לאה בת ר' זאב עליה השלום ליום היארצייט שלה לג בעומר.
ג' חלקים משיחת אור ללג בעומר תשלז.
ווי אויך בנוגע צו לג בעומר איז דאך דא כמה דעות וואס ווערן אויך געבראכט אין פוסקים ביז דעם אלטן רב'ס שולחן ערוך,

איז דאס בזמן און אויכעט א הלכתא כבתראי ווי דער דין ווי דער אלטער רבי האט דאס אריינגעשטעלט בסידורו ווי ס'איז חילוק איז בכמה וכמה עניינים האט ער אין סידור זיך אריינגעשטעלט בנוגע צו אמירת תחנון אז בערב לג בעומר במנחה זאגט מען שוין ניט קיין אמירת תחנון.

במילא איז אז פורים איז בערב שבת איז אויכעט לג בעומר בערב שבת, ווערט זיך אויכעט כמה שינויים בנוגע צו די חתונות וואס מען מאכט בלג בעומר וואס על פי רוב מאכט מען זיך די חתונה באמצע היום אדער לפנות ערב ניט בלילה שלפני זה, ווערט זיך אויכעט דעמאלט כמה פרטים ושינויים בנוגע צו די סעודות וכו' כמבואר בפוסקים ווען די נישואין.

אין די שאלות ותשובות פון אחרונים וואס איז דעמאלט גערעכט צי מצד דערויף וואס איז פסח שני איז עס א ענין שאין מתענין ואדרבה בעניינים של שמחה אדער מצד דערויף וואס דאס איז תענית שני בתרא איז דאך פארקערט איז דאס גובר וכמבואר בארוכה אין די אחרונים די טעמים לכאן ולכאן.

צו דעם לימוד התורה בשעת ער רעכנט אז דאס איז מער ניט ווי א שקלא וטריא ביי אים בעיון ניט נוגע למעשה בפועל איז ער מדייק אדער מתבונן זיך וואס בכלל איז דאך משאו ומתנו באמונה בכלל על אחת כמה וכמה משאו ומתנו אין לימוד התורה איז דאך אבער אינו בדומה בשעת ער ווייס אז מען גייט פסקנ'ן הלכה למעשה. לויט זיין שקלא וטריא און דערנאך וועט עס ווערן א מעשה און א הוראה לרבים מען זאל אזוי טון, איז דאך פארשטאנדיג אז דעמאלט איז ער זיך מעיין און מדייק אין די לימוד התורה שלו עד מיצוי הנפש, וויבאלד אז ער ווייס אז דאס איז נוגע למעשה בפועל און אויך למעשה בפועל ביי א צווייטן און ביי א דריטן עד סוף כל הדורות.

אין לימוד פנימיות התורה וואס דאס איז פארבונדן מיט גליא דאורייתא, ביז וואנעט אז מען זאגט אז דער לימוד התורה בגן עדן איז פארבונדן מי שבא לכאן ותלמודו בידו, פרעגט זיך דער אלטער רבי די שאלה וואס איז דא דער דיוק אז דאס איז בידו? אז מען דארף זאגן מי שבא לכאן און ער האט געלערנט תורה בשעת ער איז געווען א נשמה בגוף. נאר די זאך איז אז בשעת מען דארף לערנען תורה אין גן עדן, דארף זיין בידו אין גן עדן דעם תלמוד, דעם לימוד התורה ווי ער האט עס געלערנט בעולם הזה אלס נשמה בגוף, און לויט דערויף, לויט דעם תלמודו שבידו, גיט מען איהם דעם לימוד התורה אין גן עדן.

איז דערפון אויכעט פארשטאנדיג בנוגע אויף די פנימיות התורה וואס מען לערנט בעולם הזה איז דאס מער נישט ווי א ענין פון טעימה אין אן אופן פון מעט אמת א מעין פון דעם פנים לימוד פנימיות התורה על ידי משיח צדקינו און מפי משיח צדקינו דארף אויכעט זיין תלמודו בידו בשעת עס זיין דער חטא והחל חטא ושתי.

בלימוד התורה אין גלות בכלל ובפרט אין עקבתא דמשיחא אין סוף זמן הגלות וואס דעמאלטס איז עס א חשך כפול ומכופל וואס חשך איז דער היפך פון תורה. אז וויבאלד אז מען געפינט זיך לג בעומר וואס ר' שמעון בן יוחאי האט דאך געזאגט זאגט אויף אים די גמרא כדאי הוא ר' שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, טייטשן דאך אפ אין אחרונים אז בשעת מען געפינט זיך אין שעת הדחק בנוגע צו עניינים וואס זענען פארבונדען מיט תורה, אט דעמאלט שטעלט אונטער רבי שמעון בר יוחאי זיין שטארקייט און מען קען זיך אויף אים סומך זיין אף על פי וואס דאס איז שעת הדחק און מ'זאל דורכפירן די אלע עניינים וואס מען דארף דורכפירן וואס כללות עניינים איז דער ענין פון רבי שמעון בר יוחאי וואס עניינו איז געווען תורתו אומנותו. וכמדובר כמה פעמים אף על פי ס'איז דאך דער דין אין שולחן ערוך אז תורתו אומנותו איז ניטא בזמן הזה, מער ניט ווי ס'איז געווען בזמן רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, איז דאך מובן וויבאלד אז אף על פי כן ברענגט מען דאס אראפ און מ'לערנט אז ס'איז דא רגעים.

וואס דערפאר זאגט מען דאך אז די תורה איז ענינים וואס איז העכער פון מצוות ווי די גמרא זאגט אין מועד קטן, אויב דאס איז נישט קיין ענין פון א מצוה שזמנה עובר א מצוה שהזמן גרמא, וואס דעמאלט איז דאך ווי עס זאגט אין ירושלמי אפילו רבי שמעון בן יוחאי האט אויכעט מפסיק געווען לעשיית סוכה ולעשיית לולב,

עס זאל זיין תורתו אומנותו ביז וואנעט אז שלחן ערוך זאגט אז דאס איז א ענין וואס איצטער איז עס אינו מצוי, מאנט מען דאס אבער ביי אים אז בזמן מן הזמנים על כל פנים ברגעים אחדים ביום זאל עס שטיין אין אן אופן פון תורתו אומנותו און דאס וועט אים געבן כח על כל היום כולו אז די תורה גייט מיט מיט אים און ער שטייט אין א מעמד ומצב ווי א איד דארף שטיין.